בעזר השם יתברך, מסכת יומא דף נ ו, מ'הייבט אן דף נ ה עמוד ב' אונטן מנלן, איז אזוי, נעכטן האבן מיר געזען, די גמרא האט דן געווען אויף דאס וואס שטייט אין די משנה האבן מיר געזען א מחלוקת אין די משנה צווישן די חכמים און רבי יהודה וויפיל כנים איז געווען אין דעם היכל, א כן האבן מיר געזען דאס איז א האלטער אריינצולייגן די מזרק מיט די בלוט אין דעם, איז די חכמים האבן געהאלטן ס'געווען צוויי כנים, איינס פארן דם הפר און איינס פארן דם השעיר, און רבי יהודה האט געזאגט ס'איז נאר געווען איינס. האט די גמרא פרובירט צו פארשטיין פארוואס לויט רבי יהודה איז נאר געווען איינס, איז קודם האט די גמרא געוואלט זאגן, ווייל רבי יהודה פארלאזט זיך נישט אויף כתיבה, ס'טייטש טאמער מ'וועט שרייבן אויפן כן אויף צוויי כנים דאס איז פאר דם הפר, דאס איז פאר דם השעיר, שרייבן אויף שרייבן קען מען זיך נישט פארלאזן, מילא אפשר וועט זיך דער כהן גדול צומישן, פארדעם איז נאר געווען איינס. אבער אויף דעם האט די גמרא געפרעגט, אז מ'זעט אין שקלים אז ס'איז געווען דרייצן שופרות, און די דרייצן שופרות איז אויף יעדעס איינס געשטאנען אויף יעדן שופר צו וואס דאס קומט, און מ'זעט אז רבי יהודה, פארלאזט זיך אויף דעם וואס שטייט אויף יעדן שופר וואס דאס איז, און מילא זעט מען אז מען קען זיך יא פארלאזן אויף כתיבה, מען קען זיך יא פארלאזן אויף דעם וואס שטייט, איי אויב אזוי, האט די גמרא געפרעגט טאמער מען קען זיך פארלאזן אויף דאס וואס שטייט, איז וואס איז פשט אז רבי יודא האלט ס'איז נישט געווען א באזונדערע שופר פאר קיני חובה, זאל זיין א שופר וואס שטייט אויף דעם קיני חובה, האט די גמרא געזאגט ווייל מ'איז חושש טאמער איינער העט שטארבן, און טאמער איינער שטארבט קען מען דאך נישט מקריב זיין קיין איינע פון די קרבנות, פארוואס ווייל רבי יודא האלט נישט פון קיין ברירה, און פאר דעם איז נישט געווען א שופר פאר קיני חובה, נאר טאמער איינער האט געדארפט ברענגען א קן חובה, פייגלעך פון חובה, האט ער גענומען דאס געלט און געגעבן גראד צום כהן אלס די חשש. איז די גמרא פרובירט יעצט צו מברר זיין ווי ווייסט מען טאקע און ווי זעהן מיר טאקע אז רבי יודא האלט אז מען זאגט נישט קיין ברירה, זאגט די גמרא מנלן, ווי זעהן מיר אזא ר' אבידע? אילימא מהא דתנן, עסטו וועלן זאגן מען זעהט עס אין א ברייתא, די ברייתא זאגט אין דמאי, הלוקח יין מבין הכותים ערב שבת עם חשיכה, טאמער איינער קויפט פון א כותי, א כותי איז דא א מחלוקת צו ס'איז גירי אמת צו גירי אריות, אבער דאס איז קלאר אז כותים איז מען חושש זיי נעמען נישט אראפ קיין תרומות און מעשרות, ממילא ווען איינער קויפט וויין פון א כותי דארף ער מפריש זיין פון דעם תרומות און מעשרות, וואס איז די פראבלעם דא? דא רעדט זיך אז ס'ערב שבת און ממש פאר ס'ווערט טונקל שבת טאר מען שוין נישט מפריש זיין תרומות און מעשרות, און דער איד וויל נאך מתקן זיין דער וויין פאר שבת, און וואסער א פאטענט איז דא אז זאל קענען טרינקען פון דער וויין? איז בעצם וועלן מיר זעהן דא דער פאטענט פון ר' מאיר, וואס ר' מאיר האלט מען זאגט ברירה, און מיט ברירה קען מען דאס מתקן זיין, וויאזוי? מען טוט אזוי, עומד ואומר, שני לוגין שאני עתיד להפריש, הרי הן תרומה, ס'טייטש ס'איז דא דא הונדערט לוג, דארף נעמען א פופציגסטל פאר תרומה, איז ער האט נישט ווי אריינצולייגן די פופציגסטל, רש"י זאגט ער האט נישט קיין כלים עס אריינצולייגן, אבער למעשה עס איז ערב שבת און פאר טונקל האט ער אפילו נישט קיין צייט עס צו טון, און במילא מפריש זיין בפועל קען ער נישט, נאר ער זאגט אז מוצאי שבת וועל איך האבן צייט, און במילא מוצאי שבת וועל איך מפריש זיין צוויי לוג פון די הונדערט, דאס גייט זיין תרומה גדולה, אבער איך וויל שוין יעצט זאל חל זיין אויף דעם א נאמען תרומה גדולה, ס'טייטש ס'איז דא דא א גאנצע פאס, איך בין בפועל גארנישט מפריש, נאר וואס איך גיי באלד מפריש זיין מוצאי שבת זאל שוין יעצט חל זיין, די זעלבע זאך עשרה, מעשר ראשון, די צען לוג, ס'טייטש ס'איז דא דא הונדערט לוג, א צענטל פון דעם איז מעשר ראשון, זאגט ער שוין יעצט אז פון די גאנצע הונדערט לוג וויל איך צען פון דעם זאל זיין מעשר ראשון, מוצאי שבת גיי איך עס מפריש זיין. יעצט וואס איז די פראבלעם בעצם ווען מ'טוט אזא זאך? איז ווען מ'טוט אזא זאך די פראבלעם איז אז בעצם האט מען גארנישט אויפגעטון, ווייל ווי נישט ווי די תרומה גדולה, די מעשר ראשון, איז דאך אויסגעמישט דא צווישן די וויין, און וואס העלפט מיר אז מוצאי שבת גייסטו מפריש זיין? יעצט קען מען נישט טרינקען פון די וויין ווייל ס'איז דאך אויסגעמישט, נאר וואס דען? ר' מאיר האלט אז מען זאגט ברירה, און אז מען זאגט ברירה העלפט עס, ווייל מוצאי שבת ווען איך גיי עס מפריש זיין, דעמאלטס וועט מען זאגן ברירה אז הוברר הדבר למפרע, אז דאס וואס איך האב מפריש געווען מוצאי שבת, דאס איז טאקע געווען די תרומה, דאס איז טאקע געווען די מעשר ראשון, און במילא קען מען שוין יעצט טרינקען על סמך דעם וואס מען וועט באלד מפריש זיין. די זעלבע זאך מעשר שני, תשעה, מעשר שני, טייטש נאכדעם וואס מען איז מפריש א צענטל פאר מעשר ראשון, בלייבט נאר ניינציג, פון די ניינציג וואס איז איבערגעבליבן, דארף מען אראפנעמען א צענטל פון מעשר שני, וואס א צענטל פון ניינציג איז ניין לוג, איז ניין לוג זאגט ער שוין יעצט איז די מעשר שני אבער אויף מעשר שני פעלט נישט אויס צוצוקומען צו קיין ברירה מען קען עס שוין יעצט מתקן זיין ומיחל מ'איז עס מיחל די מעשר שני אויף געלט און במילא די מעשר שני האט מען שוין געפטר'ט ערב שבת די פראבלעם ושותה מיד דברי ר' מאיר זאגט ר' מאיר נאכדעם וואס מ'מאכט דעם שפיל מ'זאגט אז ס'ליגט דא תרומה ס'ליגט דא מעשר ראשון מוצאי שבת וועל איך שוין מפריש זיין, איך וויל יעצט זאל חל זיין אויף דעם א נאמען תרומה גדולה, זאל יעצט חל זיין אויף דעם א נאמען מעשר ראשון, מעשר שני איז ער אויך, ער וויל שוין זאל גראד חל זיין, און ער איז עס מיחל, און ער קען גראד טרינקען דברי ר' מאיר, און נאכדעם טאקע מוצאי שבת לויט ר' מאיר, איז די ביסל וויין וואס איז איבערגעבליבן דארט אינעם פאס, דארט איז בעצם די תרומה, דארט איז בעצם די מעשר ראשון, ער טיילט עס אפ, ער געבט עס פארן כהן, ער געבט עס פארן לוי, און געפטר'ט אן עסק. ר' יהודה ור' יוסי ור' שמעון אוסרין. רבי יהודה און רבי יוסי רבי שמעון לאזן דאס נישט טון. אלמא, איז לכאורה זעהן מיר פון דעם אז אין ברירה, אז רבי יהודה האלט טאקע אז מען זאגט נישט קיין ברירה, און ממילא העט נישט העלפן אז ערב שבת שטייט ער און ער זאגט אז מוצאי שבת גיי איך מפריש זיין, און דעמאלטס איז הוברר הדבר למפרע און מען זאגט נישט אזעלכע תורות. און ממילא ברגע וואס דער איד זאגט אז א פופציגסטל איז תרומה, א צענטל איז מעשר ראשון, א צענטל איז מעשר שני, איז טאקע אויסגעמישט אין דער פאס די תרומה גדולה, ס'איז אויסגעמישט אין דער פאס די מעשר ראשון, ס'איז אויסגעמישט אין דער פאס די מעשר שני, און ווילאנג ער בפועל גייט און ער נעמט עס נישט אראפ, איז עס אויסגעמישט און ממילא טאר מען דאס נישט טרינקען. איז לכאורה האמיר דא א ראיה אז רבי יהודה האלט טאקע אין ברירה, אבער זאגט די גמרא די ראיה איז נישט קיין ראיה ממאי דילמא שאני התם כדקתני טעמא, קען זיין דארט איז אנדערש, ווייל מען זעט דאך שטייט אין די ברייתא דארט אין המשך הברייתא, אמרו לו לר' מאיר, אז רבי יהודה, און אזוי אויך רבי יוסי רבי שמעון האבן געזאגט צו רבי מאיר, אי אתה מודה שמא יבקע הנוד, ונמצא שותה טבלים למפרע, ס'טייטש ר' מאיר האט געמאכט א גאנצע פאטענט אז מ'קען טרינקען א גאנצע שבת פון די פאס, ווייל מוצאי שבת ווען מ'עט מפריש זיין, דעמאלטס איז הוברר הדבר למפרע אז דאס איז די תרומה, דאס איז די מעשר ראשון, דאס איז די מעשר שני, אבער ס'דאך נישט אזוי, ווייל וואס איז טאמער דער פאס עט זיך צוברעכן, ס'עט זיך צופלאצן, און ממילא עט מען קיינמאל נישט צום סוף מפריש זיין דעם תרומה, מ'וועט קיינמאל נישט צום סוף מפריש זיין דעם מעשר ראשון, קומט אויס אז למפרע הוברר הדבר למפרע, אז די איד האט געטרינקען טבל, און במילא דאס איז די טעם, לויט רבי יהודה, פארוואס מען טאר נישט טרינקען פונעם פאס, קען אוודאי זיין רבי יהודה האלט מען זאגט ברירה, אבער ער איז חושש אז די פאס וועט זיך צופלאצן, ואמר להם, ר' מאיר ענטפערט דארט, לכשיבקע, וואס טייטש טאמער ס'וועט פלאצן, איך בין נישט חושש ס'וועט פלאצן, מ'קען שטעלן א שומר זאל אויפפאסן אויף דעם, אבער על כל פנים אונז האמיר ווייטער נישט קיין ראיה אז די סיבה וואס רבי יהודה לאזט נישט טרינקען פון דעם פאס, איז טאקע ווייל אין ברירה, נאר עס קען זיין ווייל ער איז חושש ס'עט צופלאצט ווערן. אלא נאר, וואס איז די ראיה אז רבי יודא האלט מ'זאגט נישט קיין ברירה? מדתנא איו, פון א ברייתא וואס איו האט פארגעלערנט, איו איז געווען א נאמען פון א חכם וואס האט פארגעלערנט די ברייתא. דתנא איו, איו האט פארגעלערנט א ברייתא אזוי, רבי יודא אומר, רבי יודא זאגט, אין אדם מתנה על שני דברים כאחד, אלא אם בא חכם למזרח עירובו למזרח, למערב עירובו למערב, אבל לכאן ולכאן לא, ס'טייטש אזוי דארט רעדט מען פון עירובי תחומין, עירובי תחומין ווייס מען א מענטש וואס איז שבת אויף א פלאץ טאר נישט גיין אינדרויסן פון דעם שטאט אדער טאמער איז נישט אין א שטאט נאר איז אויף א פלאץ טאר נישט גיין אינדרויסן פון דעם פלאץ מער פון צוויי טויזנט אמה, וואס איז טאמער איינער וויל יא ארויס גיין מער פון צוויי טויזנט אמה קען ער מאכן עירובי תחומין, עירובי תחומין איז טייטש ער נעמט מזון שתי סעודות ער נעמט עסן און ער לייגט עס צוויי טויזנט אמות אוועק פון ווי ער איז, אזוי ארום קוק איך נישט אן כאילו ער איז דא נאר איך קוק אן כאילו ער איז דארט ווי די עסן ליגט, און במילא, לאמיר זאגן א איד וויל גיין פֿיר טויזנט אמות צו מזרח, נארמאל קען ער נאר גיין צוויי טויזנט אמה, אבער יעצט אז ער לייגט עסן צוויי טויזנט אמות אוועק צו מזרח, איז כאילו ער איז דארט ביי די עסן, כאילו דארט איז זיין פלאץ, דארט איז ווי ער וואוינט, און במילא קען ער יעצט גיין ביז צו די עסן די צוויי טויזנט אמה, און פון די עסן קען ער גיין ווייטער נאך צוויי טויזנט אמות, ס'הייסט צוזאמען קען ער גיין פֿיר טויזנט אמות צו מזרח. דאס איז א פאטענט אז איינער וויל גיין אין א געוויסע וועג, ער וויל גיין מזרח לייגט ער די עירוב צו די מזרח זייט, ער וויל גיין מערב לייגט ער די עירוב צו די מערב זייט, אזא דין דאס איז עירובי תחומין, יעצט אזוי, די ברייתא דארט זאגט אז רבי יהודה האלט אז א מענטש קען דאס טון, למשל, טאמער איינער איז אין א שטאט, און ער ווייסט נישט, ער ווייסט מארגן שבת דארף קומען א בעל דרשן, ער ווייסט נאר נישט צו דער בעל דרשן וועט קומען צו די מזרח זייט פון שטאט, צו די מערב זייט פון שטאט איז דא א פאטענט ער קען מאכן א עירוב סיי אויפן מזרח זייט און סיי אויפן מערב זייט, נארמאל קען מען נישט מאכן צוויי עירובס מען קען נאר מאכן איינס, אבער ער וועט מאכן צוויי, און ער מאכט א תנאי, טאמער דער בעל דרשן עט קומען צו מזרח זייט, ס'טייטש שבת אינדערפרי עט אויפשטיין עט געוואויר ווערן דער בעל דרשן איז געגאנגען צו מזרח זייט, וויל ער יענס זאל זיין זיין עירוב, טאמער דער בעל דרשן קומט צו מערב זייט, וויל ער יענס זאל זיין זיין עירוב, דאס העלפט, אזוי זאגט רבי יודא, אבער וואס איז טאמער איינער איז אין א שטאט, און ס'קומט אן צוויי בעל דרשנים, איינס צו מזרח זייט, און איינס צו מערב זייט, און דער איד מאכט די זעלבע פאטענט, ער לייגט א עירוב אויף די זייט, און עירוב אויף די זייט, און ער זאגט אז מארגן שבת אינדערפרי ווען איך שטיי אויף העב איך מחליט זיין וועלכע דרשה איך וויל גיין צו, און יענע עירוב וואס איז צו יענע זייט, יענץ וועט זיין מיין עירוב. דאס זאגט רבי יודא דאס העלפט נישט. ס'טייטש נאר ווען ס'דא איין בעל דרשן העלפט עס, נישט ווען ס'דא צוויי. והוינן בה, און אויף דעם האט מען געפרעגט, מאי שנא לכאן ולכאן דלא, דאין ברירה. ס'טייטש וואס איז טאקע די טעם אז מ'קען נישט מאכן א עירוב אויף די זייט און אויך אויף די זייט ווען ס'קומען צוויי בעל דרשנים, און זאגן כ'על זיך מארגן אויסקלויבן וועכע איז מיין עירוב, איז ווייל ר' יהודה האלט אז מען זאגט נישט קיין ברירה, און ממילא אז מען זאגט נישט קיין ברירה, קענסט נישט שבת מחליט זיין אז דאס וואס כ'האב געטון פרייטאג הוברר הדבר למפרע אז יענץ איז מיין עירוב, ס'ארבעט נישט, פרייטאג דארפסטו שוין וויסן, ס'טייטש ווען ס'קומט אריין שבת דארפסטו שוין קלאר וויסן וועכע איז דיין עירוב די מזרח'דיגע אדער די מערב'דיגע, אויב אזוי למזרח ומערב נמי אין ברירה, ס'טייטש זאג די זעלבע זאך ווען ס'קומט אן איין בעל דרשן, קען מען אויך זאגן די זעלבע סברה, וואסערע מין סברה איז דאס, די בעל דרשן עט אנקומען אהין, דעמאלטס איז יענץ די עירוב, בעל דרשן עט אנקומען דארט, איז יענץ די עירוב, ס'איז דאך די זעלבע ברירה, ווייל שבת ווערסטו ערשט געוואויר וועלכע איז געווען די ריכטיגע עירוב, ואמר רבי יוחנן, און רבי יוחנן זאגט דארט ווייסט פארוואס ווייסט וואס די חילוק, ווייל כשכבר בא חכם, ס'טייטש אזוי, אין הכא נמי רבי יהודה האלט טאקע אין ברירה, און ממילא טאקע ווען ס'קומען אן צוויי בעל דרשנים איינס צו מזרח איינס צו מערב, איז נישט דא אזא מין פאטענט איך מאך צוויי עירוב'ס און שבת נאכמיטאג האב איך מחליט זיין וועלכע איז די ריכטיגע, פארוואס ווייל מ'זאגט נישט קיין ברירה, און נאך מער, אפילו ווען ס'איז דא איין חכם, איין בעל דרשן קומט צו פארן, און איך ווייס נישט ווי ער וועט זיין, וואס טייטש למשל, דער חכם איז אוועקגערוקט פון שטאט, און דער חכם אליין האט נאכנישט מחליט געווען צו וועלכע שטאט ער וועט גיין צו מזרח צו צו מערב, העט אוודאי אויך נישט העלפן אז איך מאך איין עירוב צו מזרח איינס צו מערב, שבת אינדערפרי עמער מען זעהן ווי דער חכם איז געגאנגען, פארוואס ווייל דארט דארף מען אויך צוקומען צו ברירה, נאר ווען האט רבי יהודה געזאגט ס'העלפט? ווען דער חכם איז שוין געקומען, וואס טייטש די בעל דרשן איז שוין דא, איך ווייס נישט ווי די בעל דרשן איז, און מילא ביי אזא היכי תמצא דא דארף מען טאקע שוין נישט צוקומען צו ברירה, פארוואס? ווייל ערב שבת איז שוין דער בעל דרשן געווען ערגעץ, אדער מזרח אדער מערב, איך ווייס נישט וואו, אבער ער איז געווען ערגעץ, מילא דארט העלפט, איך מאך צוויי עירובין, איינס צו מזרח און איינס צו מערב, און איך זאג, איך ווייס נישט וואו דער בעל דרשן איז, אבער דארט וואו דער בעל דרשן איז, דארט זאל חל זיין די עירוב, איז דארט ביי אזא ציור דא העט אוודאי העלפן, ווייל דא איז נישט פשט ס'איז תלוי ווי די בעל דרשן העט גיין, די בעל דרשן איז שוין דארט, ס'איז אויך נישט תלוי וואס איך העט מחליט זיין, פארוואס? ווייל ס'איז שוין מחליט, מ'האט שוין מחליט געווען ערב שבת די בעל דרשן איז שוין אויפן פלאץ, נאר איך האב עפעס א ידיעה וואס פעלט מיר, די ידיעה וואס פעלט מיר קען מען מאכן אזא תנאי דא דארף מען שוין נישט צוקומען צו קיין ברירה, על כל פנים האמיר יעצט א ראיה, אז רבי יהודה האלט טאקע אין ברירה, און במילא אז איך זעה רבי יהודה האלט אין ברירה והשתא דאמרינן רבי יהודה אין ברירה, און פאר דעם טאקע האלט רבי יהודה אז ס'איז נישט געווען א שופר אריינצולייגן אין דעם קיני חובה, פארוואס ווייל טאמער איינער העט שטארבן העט מען נישט קענען מקריב זיין קיינע פון די קרבנות, אבער הא כתיבה אית ליה, אוודאי איז רבי יהודה מודה אז מ'קען זיך פארלאזן אויף א כתב, און במילא אויף יעדע שופר שטייט עפעס אויף דעם, מ'קען זיך פארלאזן אז מענטשן ליינען דאס, און מען מאכט נישט קיין טעותים, אויב אזוי יום הכפורים נמי, נעביד תרי, ונכתוב עלייהו, פארוואס לויט רבי יהודה איז נישט דא אין די היכל צוויי כנים אריינצולייגן די צוויי מזרקות פון בלוט איינס פארן פר און איינס פארן שעיר, אויף איינס העט שטיין דמו של פר, אויף די אנדערע העט שטיין דמו של שעיר, און דער כהן גדול העט זיך נישט צומישן, פארוואס איז נאר געווען איינס? ענטפערט די גמרא, די טעם פון רבי יהודה איז, משום חולשא דכהן גדול לאו אדעתיה, ס'טייטש אוודאי נארמאל פארלאזט מען זיך אויף א כתב, א מענטש ליינט, ער זעט וואס שטייט, מען קען זיך פארלאזן אויף דעם, אבער יום כיפור, וואס די כהן גדול איז שוואך, ער פאסט דאך, און ממילא העט ער נישט גוט מעיין זיין אויף וואס שטייט, קען זיין ער העט זיך פארמישן, דארט האט רבי יהודה חושש געווען, פארדעם האט ער געזאגט זאל נאר זיין איין כן, איין פלאץ אריינצולייגן די בלוט, און ממילא העט ער אלעמאל האלטן חשבון וועלכע בלוט ער האלט, און וועלכע בלוט ער האט אראפגעלייגט. זאגט די גמרא דאי לא תימא הכי, ווייל טאמער וועסטו נישט זאגן אזוי, בלא כתיבה נמי, וואס א חילוק וואס פרעגסטו מיר וועגן כתיבה אז ס'עט שטיין אויף דעם ס'עט נישט שטיין אויף דעם, האי נפיש והאי זוטר, ס'טייטש סתם אזוי איז דא א חילוק צווישן די צוויי גלעזלעך פון בלוט, דער בלוט פונעם פר איז פול ביז אויבן, א פר האט דאך אסאך בלוט, דער בלוט פונעם שעיר האט גאר ווייניג בלוט, און ממילא סתם אזוי העט זיך דער כהן גדול נישט פארמישן, איז וואס עפעס דארף מען סתם אזוי חושש זיין, זאל מען טאקע מאכן צוויי כנים, ער וועט קוקן אויף די גלעזלעך, ער וועט זען ס'פול, ער וועט וויסן ס'פון די פר, ער וועט זען ס'ליידיג, ער וועט וויסן פונעם שעיר. וכי תימא וועסטו וועלן זאגן, לא מקבל ליה כוליה, ניין, ס'נישט קיין גוטע סימן, איינס אסאך איינס ווייניג, ווייל מ'איז נישט מקבל די גאנצע בלוט, מ'איז נאר מקבל אביסל, מילא פון דעם פר איז מען מקבל אביסל, פונעם שעיר אביסל, ביידע זענען גלייך. אבער דאס איז נישט ריכטיג, ווייל והאמר רב יהודה, השוחט צריך שיקבל את כל דמו של פר, מ'דארף מקבל זיין די גאנצע בלוט, שנאמר, ואת כל דם הפר ישפך אל יסוד מזבח העולה, און במילא זעהט מען קלאר א חילוק צווישן די דם הפר און דם השעיר, ווייטער וכי תימא וועסטו וועלן זאגן אפשר דילמא משתפיך מיניה, קען זיין ס'וועט זיך אויסגיסן, און במילא ביי אזא ציור דארט האט רבי יהודה חושש געווען די כהן גדול וועט זיך פארמישן, דאס איז אויך נישט ריכטיג, ווייל האי חיוור והאי סומק, ווי נישט ווי די בלוט פונעם עז, פונעם שעיר, איז אזא לייכטע קאליר, ס'איז נישט אזא טונקעלע רויט ווי די בלוט פונעם פר, ער האט געזאגט ווייל מען האט דאך שוין געזען אז די שויפל די מחתה וואס מען האט גענוצט יום כיפור איז געווען א גאלד א רויטע גאלד האט מען געזען וואס איז אזוי מין רויט ווי די דמו של פר זעהט מען אז די דמו של פר איז רויטער ווי די אנדערע דם איז סתם אזוי בעצם דא א סימן וואס מען קען זען וועלכע בלוט איז וועלכע אלא נאר פארוואס פארלאזט מען זיך נישט אויף די אלע סימנים משום חולשא דכהן גדול לאו אדעתיה ווייל די כהן גדול איז שוואך, וועט ער עס נישט באמערקן, הכא נמי, און ממילא זאגט רבי יהודה דא אויך אז מאכן צוויי כנים, אפילו נארמאל קען מען זיך פארלאזן אויף דאס וואס שטייט, דא קען מען זיך נישט פארלאזן פארוואס משום חולשא דכהן גדול לאו אדעתיה, זאגט אונז די גמרא ווייטער, ההוא דנחית קמיה דרבא, ס'איז געווען א בעל תפילה וואס איז צוגעגאנגען יום כיפור אין בית מדרש פון רבא, אזוי ווי אונז גייען מיר צו יום כיפור ביי מוסף זאגט מען דאך די סדר העבודה, אמר, איז ווען דער בעל תפילה האט געזאגט דארט די סדר העבודה האט ער געזאגט די נוסח, יצא והניחו על כן שני שבהיכל, אז דער כהן גדול האט גענומען דעם דם השעיר און עס אריינגעלייגט אינעם צווייטן כן אינעם היכל, וואס טייטש אז דאס איז די שיטת חכמים, רבי יהודה האט געהאלטן ס'נאר געווען איין כן, חכמים האבן געהאלטן ס'איז געווען צוויי, זעהן מיר האט געהאלטן ווי די שיטת חכמים, און שפעטער האט ער ממשיך געווען, נטל דם הפר והניח דם השעיר, דאס טייטש ער האט גענומען דעם דם הפר און אראפגעלייגט דעם דם השעיר, אמר ליה, האט רבא אים געזאגט חדא כרבנן וחדא כרבי יהודה, דו זאגסט דאך דא ווי ביידע שיטות, פון איין זייט זאגסטו אז ס'איז געווען דא צוויי כנים, יצא והניחו על כן שני שבהיכל, וואס דאס איז ווי די שיטת חכמים, פון די צווייטע זייט זאגסטו ווי רבי יהודה, ווייל לויט די חכמים ווען די כהן גדול קומט ארויס מיטן דם השעיר, לייגט ער אראפ די דם השעיר אינעם צווייטן כן, און נאכדעם נעמט ער די דם הפר פונעם ערשטן, נאר לויט רבי יהודה וואס איז נאר געווען איין כן, איז קודם האט ער געדארפט ארויסנעמען דעם דם הפר און נאכדעם אראפלייגן דעם דם השעיר, מילא די צווייטע חלק וואס דו האסט געזאגט אז נטל דם הפר והניח דם השעיר, דאס שטימט מיט רבי יהודה נישט ווי די חכמים, נאר וואס דען האט רבא געזאגט אימא, דארף זאגן הניח דם השעיר ונטל דם הפר, טאקע לויט די חכמים וואס ס'איז געווען צוויי כנים קודם האט מען אראפגעלייגט דעם דם השעיר און נאכדעם גענומען דעם דם הפר.